לזכות ר' בנימין הלוי וזוגתו מרת קרן דפנה שיחיו ברעסינגער ליום הנישואין שלהם חמשה עשר באב. ב' חלקים משיחת אור לחמשה עשר באב תשמ"ג.
ווי מען זעט עס בפשטות, א מיידל וואס שטייט אין שידוכים איז נישט זי האט עשירות מצד עצמה, איז געווארן אין דורות אחי אחרונים איז געווארן דער ענין מצד קושי הגלות וכיוצא בזה אז אויך מיידלעך פאר דער חתונה דארפן זיך פארנעמען מיט פארדינען געלט וואס לא היתה כזאת בישראל כל כבודה בת מלך פנימה וכו' וכו' וואס אין כאן המקום להאריך בזה בפרט נאך אז נפוצה דער מנהג איז אזוי פיל נתפשט געווארן ביז אפילו אז ביי מהדרין מן המהדרין הארט עס אויך ניט זאל זיין זיך גאר משתדל אז די טאכטער נאך פאר די חתונה זאל שיין אנהייבן פארדינען געלט, און מען איז דאס מסביר אז דערנאך צו חתונה האבן פאר א כולל יונגערמאן, מען וועט זיך קענען זיצן און לערנען מיט אלע הסברים. וואס אין כאן המקום להאריך בזה וויבאלד ס'איז א גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה און וואס וועט אים ברענגען טעמים אז ס'כל כבודה בת מלך פנימה און די אלע גליקן וואס מ'האט פון די פארדינסטן און ווען ס'וואלט געווען כל כבודה בת מלך פנימה וואלט עס צוגעהאלפן אין דעם לימוד התורה פון דעם חתן מיטן מאן אבער כאמור ס'אין כאן המקום לדבר בזה. וויבאלד אז עשירות שבהם אומרים, און ווי קומט עשירות פון בנות ירושלים זיינען געגאנגען אויף א שטעלע חס ושלום ניט בנות ירושלים און אפילו ניט בנות ישראל בכלל בדורות ההם, ביי זיי אלעמען איז געווען דער ענין פון כל כבודה בת מלך פנימה, זיי האבן ארויסגעהאלפן דער מוטער צו דער באבע און צו דער אין הויז בכלל. אבער אלץ פנימה, ווי זשע איז דא דער סוג פון די מיידלעך וואס עשירות שבהם אומרים איז דערפאר וואס זיי זיינען געווען פון אזא מין משפחה וואס די משפחה איז געווען אן עשירה, מה שאין כן מכוערות שבהם אומרים, מכוער איז בכל הפרטים, מען קען גארנישט אפשיקן צו משפחה. במילא וואס קען זי איז פארוואס זאל מען פאר איר חתונה האבן דערפאר וואס זי איז בת שרה רבקה רחל ולאה וואס דא איז אויכעט דער ענטפער ווייל זיי האבן זיך גארנישט נישט געזאגט לחיוב מער נישט ווי לשלילה אז מען זאל נישט קוקן לנוי וואס האט עס א שייכות צו מאכן א שידוך מיט איר דארף מען זיך זאגן א מעלה אויף איר. נאר אט דאס איז די הקדמה סיי אין משנה און סיי אין גמרא, קודם לזה זאגט מען א בחור שא נא עיניך וראה, וואס דאס שטייט סיי אין בבלי און סיי אין ירושלמי, און שטייט א הקדמה כללית וואס דערפאר איז מסתבר לומר אז שא נא א בחור שא נא עיניך וראה האבן דאס געזאגט אלע פיר משפחות. דערנאך איז געווען דער חילוק דער האט געזאגט תן עיניך ביופי אדער במשפחה אדער ביחוס אדער בעשירות בממון אדער ביז קח מקחך לשם שמים אבער די הקדמה בחור שא נא עיניך דאס איז מסתבר צו לומר אז דאס האט געזאגט יעדער מיידל צו האבן צו בחורים וואס אט דא איז דער צד החיוב. המכוערות שבהם אומרים אלס א המשך, בחור שא נא עיניך, האבן זיי דערנאך געזאגט אל תתן עיניך בנוי. וואס דא קומט צו נאך א דיוק, וואס איז דא דער לשון שא נא עיניך? די גמרא זאגט א כלל אין כתובות, א חתן איז דאס מלשון חות דרגא. אז דא איז נישט דער ענין פון ער איז עולה למעלה קוק למעלה, פארקערט ס'דארף זיין חות דרגא. בשעת עס רעדט זיך וועגן א שידוך, וואס זאגט מען אים שא נא עיניך, די היפך פון חתן חות דרגא. וואס דא איז אויכעט א תירוץ אויף די הסברה ווי קומט עס פאר א שייכות צו יום הכיפורים. מ'זאל רעדן וועגן אזוינע עניינים פון תנו עיניך ביופי אדער ביחוס וכו', בשעת דער ענין פון יום הכיפורים וואס דער פירוש הפשוט, נישט ווי דעת כמה מפרשים אזוינע וואס ווילן אפטייטשן אז דאס וואס יוצאות וחולות בכרמים, איז געווען מער נישט ביי חמשה עשר באב. און דערנאך איז די משנה היפערט איבער און מסיים צאינה וראינה פון יום הכיפורים, ס'איז א קרומקייט צו זאגן אזוי און טאקע אין הכרח צו זאגן אזוי. אף על פי כן ווי קומט עס אז דאס איז פארבונדן מיט יום הכיפורים, פארענטפערט עס די משנה אליין אז יעדערע פון זיי סיי די ירא שמים אישה יראת הוי' היא תתהלל, סיי אט די וואס זאגט נא עיניך ליופי תן עיניך ביופי, און מ'זאגט גלייך די ראיה אז לא ניתנה אישה אלא ליופי, איז נישט וואס זי זאגט אז מען דארף האבן דעם יופי, לא ניתנה אישה, דאס וואס דער אייבערשטער האט געגעבן א אישה צו אדם הראשון, און דערנאך איז געווארן לזאת יקרא אישה, און דערנאך איז געווארן ודבק באשתו והיו לבשר אחד, איז דאס א המשך פון וואס איז לא ניתנה אישה בפעם הראשונה. וואס דערפאר זאגט ער אז איידער ער טראכט וועגן א שידוך איז צום אלעם ערשטן דארף זיין שא נא עיניך, נישט דו זאלסט קוקן אויף עניינים ווי זיי זענען דא אין דער וועלט, און זאלסט קוקן בנוגע על אחת כמה וכמה בנוגע צו א שידוך, ווי דאס איז די יופי אדער די עשירות וכיוצא בזה, נאר צום אלעם ערשטן האט יעדערער פון זיי געזאגט דאס רעדט זיך וועגן בנות ירושלים, על כל פנים וועגן בנות ישראל, און יעדער פון זיי האט מכריז געווען אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן א שידוך, א בנין עדי עד, איז די ערשטע זאך וואס ווערט פארלאנגט ביי דעם בחור אז זאל זיין שא נא עיניך. בשעת ס'וועט זיין א שא נא עיניך, וואס וועט ער דערזען? וועט ער דערזען שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. בשעת ער קומט בארץ מתחת, איז אמאל זעהט ער דעם אייבערשטן כח הפועל בנפעל, און אמאל זעהט ער גשמיות העולם, און אמאל זעהט ער חומריות העולם, און אמאל זעהט ער דעם יופי כפשוטו, אדער די עשירות כפשוטו, און טראכט כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אריינכאפן א גרויסן נדן. האט יעדערע פון בנות ירושלים ובנות ישראל אויסגערופן צום אלעמערשטן בחור זאל זיין שא נא עיניך, נישט ער זאל קוקן אויף דער מיידל, צום אלעמערשטן זאל ער אויפהייבן די אויגן, און דערנאך וועט ער גיין קלייבן, וועט אים דער אייבערשטער העלפן און ער וועט אויסקלייבן אט דאס וואס געהערט צו אים. מתאים צו דערויף וואס מען האט מכריז געווען ארבעים יום בת פלוני לפלוני, וכמדובר כמה פעמים בשעת מען זאגט בחור רעדט מען דאס בלשון יחיד צו א בחור מסוים, בשעת מען זאגט דערנאך די מיידל וואס האט אויסגערופן זאגט די גמרא אז ס'איז געווען משפחות משפחות, וואס דאס איז אויכעט דער ביאור און די הסברה. וואס מפרשים זאגן אז די הכרזה פון די מלאך איז בת פלוני לפלוני, בלשון הגמרא אין סוף תענית, תן עיניך במשפחה, וועמענס א טאכטער איז זי? לכאורה געדארפט שטיין פלונית לפלוני, זאגט די גמרא ניין, די הכרזה איז בת פלוני לפלוני. וואס דאס איז דער ענין פון תן עיניך במשפחה, אדער זי האט דעם זכות וואס אישה יראת הוי' היא תתהלל, זי בתו של הקדוש ברוך הוא בנים אתם להוי' אלקיכם, וואס דאס איז זיך כולל סיי זכרים סיי נקבות סיי מיידלעך, וואס דאס זאגט מען אויכעט מכוערות וכמדובר לעיל, ווי אזוי קען א אידישע טאכטער זאגן אויף זיך אליין אז זי איז מכוערת, בשעת זי ווייסט אז זי א בת שרה רבקה רחל ולאה, איי וואס איר פעלט אין יופי חיצוני, איז זאגט דער פסוק ווי די משנה ברענגט עס אראפ אין בבלי, שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל, און וויבאלד אז זי א בת ירושלים, אדער על כל פנים א בת ישראל איז כל ישראל בחזקת כשרות זי איז א אישה יראת עביה, זאגט דער פסוק שקר החן והבל היופי, און אישה יראת הוי' היא דווקא תתהלל. אט דאס וואס מען זאגט אז זי איז מכוערת, זי זאגט אז דאס איז ניט אירע, אט דאס וואס זי איז א יראת השם. און דאס וואס זי איז מקיים מצוות און פירט זיך אויף ווי א איד ווי א אידישע טאכטער דארף זיך אויפפירן, איז דאס ניט כוחה ועוצם ידה. זי איז געבארן געווארן אין א אידישע הויז, געבארן געווארן מיט א חלק אלוקי ממעל ממש, אבער מצד עצמה סיהרא לית לה מגרמה כלום.

אז דאס איז נישט כוחה ועוצם ידה אפילו אז זי האט עשירות און זי האט יופי און זי האט יראת השם און זי האט יחוס וכל הענינים איז דאס נישט כוחה ועוצם ידה דאס איז געגעבן געווארן מי הקדימני ואשלם אז דער אייבערשטער האט עס איר געגעבן דורך דעם חלק אלוקי ממעל ממש. און בפשטות אויכעט הייבן זיי אן מיט א ענין של חיוב אז זאל זיין דער שידוך מיט איר ווארום ס'איז שא נא עיניך, און בשעת ס'וועט זיין שא נא עיניך און ער וועט ניט קוקן אויף נוי אדער יופי, איז אטא דעמאלט וועט ער אויסקלייבן אדרבה דווקא אטא די וואס לית לה מגרמה כלום, זי האט אלץ אט דאס וואס מ'האט באקומען פון דעם אייבערשטן. אבער דאס איז געווארן דערנאך אירע, איז זי געווארן אישה יראת השם און היא תתהלל.